טו ברינג לעטס סעי מאליער אן טו קענעדיען אן טו ענגליש טעלעוויזשאן ענד איי סוספעקט דעט דער האב בין מאר דערינג עקספערימענטס אין פרענטש טעלעוויזשאן טו אינטראדוס קענעדיען קאלטשער טו ענגליש קאלטשער טו די פרענטש קאמיוניטי סארי דעטס א בעד סליפ נעווערדעלעס ווער יו העוו דיס דיס סעט אפ.

די יוניווערסעליטי אוו די מידיע ענד די פעקט דעט א פערסאן אין א דעי אר אין א לייף טיים קען בי עקספאוזד טו א לאט אוו סטימיולי פראם די מידיע בויט אין טעלעוויזשאן ענד אין ראדיא ענד אין די פרעס דען אלטימעטלי דיס טינגס ריעלי וואונט אפעקט הים סאו דעט יו קען עסק די קוועסטשען ענד איף ווי העוו וואן מאר פראגרעם לעטס סעי אן טעלעוויזשאן אן אידיש קולטשור וואט גוד וויל איט אלטימעטלי דו ענד איף וואן מאר בוק אוו אידיש טרענסלעישאן אפיערס וואט גוד וויל איט דו וויט די

פאר די פורפעסעס טו טו ריעלי בי עיבל טו נעראו דאון אר דיסקאשען ענד פערהעפס ברינג אוט סאם פרעקטיקעל פוינטס וויטש איז די פורפעס אוו אר אר מיטינג דיס מארנינג וויל דיווייד אפ די דיסקאשען דיווייד אפ די דיסקאשען אינטו פאר העדינגס די פירסט וויל בי און די העדינגס אר עז פאלאוס.

ריינע? ס'איז פלענטי אוו רום אראונד היער. טריי טו מעיק איט לאוער ביקאוז איטס ווערי דיסטורבינג.

די רעדזשיסטרעישאן אין די קאורס אן ענגליש וואס עט ליעסט טען טיימס גרעיטער דען די רעדזשיסטרעישאן פאר די קאורס גיווען אין אידיש סאו דעט דיס אר בוט קאורסעס אין ליטערעטשער סאו אבוויעסלי די אימידיעט פריאריטי פאר בוקס לעטס סעי וואס איף יו אר טו ווארק וויט א גיווען סיטועישאן טען טיימס גרעיטער אין די פיעלד אוו ענגליש טרענסלעישאנס דען איט וואס אין די פיעלד אוו אידיש, האועווער די פראבלעם איז סטיל דער פאר די פיעלד אוו אידיש טו ביקאוז איווען וויט א ווערי סמאל קלעס אין אידיש דער נאו גוד טעקסט בוקס עוועילעבל סאו דעט יו נאו העיר יו העוו סארט אוו א טו סעטס אוו פריאריטיס וואן דעטס ריעלי ניומעריקעל א קרייענג ניעד איי מין דער אבוויעסלי איז אן אינטערעסט אין אידיש ליטערעטשער אן די פארט אוו א גרעיט מעני פיעפל הו העוו נאו עקסעס טו די לענגוויעדש

רבותי, מיר האבן פארלוירן א האלבע שעה און איך וועל זיך באמיען אז עס זאל נישט בלויז זיין אויף דעם חשבון פון די וואס ווילן דערנאך רעדן, איך וועל אויכעט מקצר זיין אז ס'זאל זיין אויכעט אויף אונזער חשבון. מען קען מיר מוחל זיין אויב איך וועל געוויסע פאפירלעך בלויז איבערלייגן, און איר וועט זיך שוין אליין דערטראכטן וואס איך וואלט געדארפט זאגן, און כ'האב אנגעהויבן מיט דעם אז מען שרייט אלע פארוואס אידיש, און דאס איז א סימן אז מ'ספק'ט, און מען פארגיטיגט עס דערנאך מיט אפאלאגעטיק, ווען מיר

און לאמיר דא זאגן גלייך פון אנהייב אז די וואס מיינען אז מען קען דערציען אידישע קינדער ארויסלאזנדיג פון חשבון אידיש, מאכן דעם טעות אז דאס מיינט נישט ארויסלאזן אידיש, דאס מיינט פארארעמען די אידישע דערציאונג. און איך וויל אייך דא. בלויז ציטירן א ארטיקל וואס איך האב צופעליג געליינט צוריק מיט א שטיקל צייט, עס איז דא א זשורנאל Jewish Life וואס איז ארויסגעגעבן פון Union of Orthodox Jewish Congregations of America, אין דעם נומער פון יאנואר נײַנצן נײַן און זעכציק, איז דא אן ארטיקל פון יאקאב בעלער וועגן מעקסיקא, און אזוי ווי מעקסיקא איז דאך דער דאס לאנד פון גרויסע אידישע שולן מיט א טראדיציע פון פערציג יאר, און די גרעסטע צאל קינדער לערנען אין אזעלכע שולן וואו אידיש און העברעאיש ווערט געגעבן, ווערט געגעבן דארטן אין דעם ארטיקל א טרויעריקער סך הכל, און דער סך הכל איז אז, און די פאקטן ווייסן מיר, אז נישט געקוקט אויף דעם וואס איז שוין פערציג יאר דערציאונג און מען דערציט אין אידיש, איז דאס און דאס און דאס וואס מיר ווייסן, די יוגנט איז נישטא און די אלע זאכן. וואס איז דער אויספיר? האב איך געמיינט אז דער אויספיר וועט זיין מען דארף נישט קיין אידיש, לאמיר לערנען בלויז העברעאיש? וואלט עס געווען לאגיש? פארענדיגט זיך דאס ארטיקל מיט אזא מין אפזאץ, א געוועזענער דירעקטאר, דאס איז אין ענגליש נאטירליך, א געוועזענער דירעקטאר פון דער תרבות שול, א שרייבער וואס איז געוועזן א לערער פאר אסאך יארן, איז געקומען מיט אזא מין פלאן אז מען זאל אנהייבן די אידישע לימודים מיט א תפילה בציבור און אין קינדערגארטן קלאס אנשטאט האבן צו טון מיט א אידיש ווארט פאר בלומען אדער מיט א טרוקענעם העברעיש און בפירוש זאגט ער אור איי דרײַ היברו.

אזוי ארום אז איר וועט מוזן הערן וואס מיין קול וועט זיין העכער אביסל. דאס מיינט נישט אז איך בין אין כעס, איך שריי בלויז כדי די מענטשן דארטן זאלן אויכעט הערן. אבער בעטן וועל איך מ'זאל זיך אלע אוועקזעצן און איך האף אז אלע וועלן הערן און צומאכן די טיר דארטן. חשובע פריינט, מיר געפינען זיך באמת דא אונטער זייער זייער שווערע אומשטענדן. איך ווייס נישט ווי איר פילט, איך פיל זייער זייער שלעכט וועגן דעם ווי אזוי ס'איז דא ארגאניזירט געווארן אט די סעסיע. און אנשטאט צו זיצן שטיל און פרובירן ארויסהעלפן די וועלכע באטייליגן זיך, איז מאכט מען עס שווערער מיט דעם וואס אט די קאנפערענץ איז געווארן א מין מעגליכקייט פאר מענטשן זיך צו געבן שלום עליכם, זיי האבן זיך שוין א לאנגע צייט ניט געזען, און רעדן אידיש. רעדט אידיש, אבער נישט דא ביי דער קאנפערענץ, לאמיר זיך צוהערן.

עס איז נישטא כמעט קיין איין טאטע אדער מאמע וואס האבן נישט קיין היי סקול, א גרויסער פראצענט זענען געענדיגטע פון הויך שולן, אבער זיי האבן זייער א קליינעם אידישן וויסן. נאר איין זאך איז קלאר אז זיי האבן דריי עלעמענטן, צוגעבונדנקייט צו דער אידישער קהילה, צוגעבונדנקייט צו ישראל, צו אידן אויף דער וועלט, און זענען אויף דעם אדער אן אנדער אופן פארבונדן מיט א אידישער בית תפילה. דאס ווען מיר נעמען אין באטראכט גיט עס אונז גלייך א געוויסן אריינבליק ווי אזוי דארף זיין אונזער אידישע ערציאונג. און אזוי ווי מיר מאכן עס בקיצור, וואלט איך געגעבן פיר פונקטן, וואס וואלטן מיר געהאט א קאנפערענץ פאר דערציאונג וואלטן די פיר פונקטן פאר זיך אליין געווען גענוג מען זאל רעדן וועגן זיי וואס אריינצולייגן אין דעם, אבער איך וועל עס דערפאר מאכן בקיצור, און דאס איז, א' אידיש וויסן, ב' אידישע טראדיציע

אזוי ווי ס'איז איצט, און דארפן אויכעט זיין דער באזיס פאר דער אידישער שול. צום באדויערן איז אידיש צו פיל מאל דורך דער גאנצער געשיכטע פארבונדן געווארן מיט אנטיס, אנטי דאס אדער אנטי עפעס אנדערש.

און איך וויל אייך איבערגעבן א קליינע אנקעטע וואס איך האב דורכגעפירט אין א קלאס פון זיבן און צוואַנציק קינדער. די אנקעטע איז געווען א אויספארש וועגן דעם וואו די עלטערן זענען געבארן געווארן, פון וואנעט זיי קומען, וואס איז געווען זייער מוטער שפראך, וויפיל קרובים האבן זיי אויף דער וועלט, און וואו. און די אנקעטע האט געוויזן אזא זאך. אלע עלטערן, אדער דער גרעסטער טייל, זענען נישט געבוירן אין קאנאדע, די קינדער אלע אין קאנאדע, קלאר. די קינדער האבן קרובים אין ניינצן לענדער, אין די משפחות פון די קרובים רעדט מען אויף זעכצן שפראכן,

דאס איז איין פאקט, און דאס איז א צופעליגער קלאס וואס איז נישט געווען ספעציעל אויסגעזוכט דערפאר. ס'האבן מיר דערציילט תלמידים פון זייערע רייזעס וואס זיי האבן געמאכט קיין ישראל, וואס זיי האבן געמאכט קיין מעקסיקא, און זיי זאגן מיר, מיט אידיש געפין איך גלייך אז איך בין בתוך עמי, איך בין צווישן זיך אליין, מיט אייגענע און מיט ברידער, און איך האב געהאט חברים וועלכע זענען געקומען און האבן נישט געקענט קיין אידיש, זענען זיי געווען פרעמד. צום באדויערן איז אידיש געווארן צו פאפולער, איז וואס איז די אבל? איך זאג אבער צום באדויערן ווייל מען האט געמאַכט אַ ביסל, גענומען פֿון ייִדיש די וווּלגאַריזאַציע פֿון ייִדיש, וואָס האָט זיך אָנגעהויבן נאָך מיט יאָרן, צו ענטערטענען, אונטערצוהאַלטן, אָבער ס'איז אַרײַן איצטער און עס איז געוואָרן אַ טייל פֿון אַ וויסנשאַפֿטלעכן צוגאַנג. אַפֿילו נעכטן אין סטאַר איז געוועזן אַזאַ מין פֿײַנער אַרטיקל עוורי גוי'ס גייד טו אידיש, און אויב דו ווילסט נישט זיין קיין שלומיאל זאלסטו קענען די און יענע ווערטער פון אידיש. איך שעם זיך נישט מיט דעם, די ווערטער זענען זייער לעגיטימע ווערטער, אויסדרוקן, אידיאמען.

קיין גאנצערע זאך ווי א צעבראכן אידיש הארץ א בארימטן זאג וואס אלע ווייסן האבן מיר ארום דעם און אין שייכות מיט אידישן אידיאם גערעדט א שעה צייט און ווען מיר האבן אויסגעזוכט אנדערע אידישע אידיאמען האבן מיר געזעהן אז אונטער יעדן אידיאם איז דא א שטיק פון אידישער פילאזאפיע. דא עפעס וואס אידן האבן מיטגעבראכט מיט זיך און אנגעהאלטן מיט זיך דורך דורות. עס דערציילט למשל דער באריכט פון דעם קורס אין קאלאמביע וואס איז געוועזן לעצטן זומער, האט ביים סיום פון דעם קורס דאקטער שפירא געזאגט, מיר האבן אנגעהויבן מיט לערנען אידיש און געענדיגט האבן מיר מיט לערנען ייִדישקייט, ווײַל דאָס איז אייגנטלעך ייִדיש. אויב ייִדיש וואָלט געוועזן נאָר אַ לשון, מעג עס האָבן וועלכן זכות, און איך וויל דאָ נישט אַרײַנגיין און אַרײַנפֿירן זעקס מיליאָן און אַזוי ווײַטער, וואָלט ייִדיש נישט געהאַט קיין באַרעכטיקונג צו זײַן. פֿאַרפֿאַלן האָט מען גערעדט טויזנט יאָר ייִדיש,

געליינט און געהערט וועגן דעם פרייז, דעם נאבעל פרייז וואס דעם ערשטן מאל האט א אידישער שרייבער געוואונען, דאס איז דער גרויסער שרייבער וואס שרייבט אין העברעאיש עגנון. נו זאג איך אייך, ווער עס פארשטייט בלויז העברעאיש און קען נישט קיין אידיש, פארשטייט נישט גוט עגנונ'ען, ווייל כדי צו קענען גוט פארשטיין עגנון דארף מען קענען א גוטן אידיש. אפשר א פאראדאקס, אבער וועט איר דערנאך זיך וועגן דעם ארויסזאגן. ס'איז דא נאך א מאמענט. אלע מיינען אז די אידישע ליטעראטור איז די שטעטל ליטעראטור. ליטעראטור פון שניפישאק, פון אזדוטיטש, און פון אלע שטעטלעך. און דאס איז ווייטער א נישט קענען פארשטיין די אידישע ליטעראטור. וואלט דאס געווען אזוי וואלט זי קיין ליטעראטור נישט געווען וואס זאל כדאי זיין מיט איר זיך צו פארנעמען. כ'וועל נישט מורא האבן צו זאגן אז אזא גרויסשטאטישע און גרויסצוגיגע ליטעראטור ווי ס'איז די אידישע ליטעראטור, איז נאך נישט געווען, כאטש די מיליע איז דאס שטעטל, טייל האבן עס גענומען פארשטיין שלעכט, אז מען בענקט נאך דער בלאטע, און מען בענקט נאכן קליינעם שטעטל וואס האט געברענט א קאניצל, אבער משיחישע וויזיע, וואס איז אפשר דער הויפט עלעמענט פון דער אידישער ליטעראטור, איז נישט קיין שטעטלדישע זאך. דאס איז א גרויסשטאטישע, א גרויסמענטשליכע זאך, און אויב מען וויל האבן די דאזיגע וויזיע, דארף מען קענען די אידישע ליטעראטור. אויב עס האנדלט זיך וועגן סאציאלן פראטעסט, אויב עס האנדלט זיך וועגן האס צו ברוטאלע מאכט, מיין איך אז ס'איז נישטא נאך קיין ליטעראטור וועלכע זאל עס אזוי שטארק אונטערשטרייכן. כאטש אין אלע ליטעראטורן איז עס דא פארוואס איז עס ביי אונז דא שטארקער? ווייל מיר האבן שטארקער געליטן דערפון, און מיר האבן שטארקער דערפאר געבענקט צו עפעס וועלכע זאל מאכן אנדערש, און מיט איין ווארט האבן עס אידן באצייכנט, מיר האבן שטארקער געבענקט צו דער גאולה. אָט די טיפֿע מענטשלעכקייט, דער אָפּטימיזם און שטעלן זיך העכער פֿון בייזן אַרום, איז כאַראַקטעריסטיש פֿאַר דער ייִדישער ליטעראַטור. און גיט אַ קוק וואָס עס טוט זיך. האָט מען גענומען פֿון אַ בוך אַ קלאַסיש ווערק אין דער ייִדישער ליטעראַטור פֿון טבֿיה דער מילכיקער,

אָט דער דאָזיקער פּשוטער איד טבֿיה האָט אַזעלכע מענטשלעכע גרױסע מעלות, האָט אַזעלכע קװאַליטעטן, װאָס האָבן אים געמאַכט פֿאַר אַ װעלט-בירגער, און מענטשן קומען אַנהױבן

גוטע קינסטלער מיט א גוטן געשמאק האבן אריינגעפירט טענץ, האבן אריינגעפירט מוזיק, אבער מוזיק האט עס נישט געשאפן, געשאפן האט עס טבֿיה. ווייל יידישע ליטעראטור איז נישט בלויז קונסט לשם קונסט, און דאס האט געזאגט נאך פרץ, אזוי ווי מען האט גערעדט נעכטן אז מען האט עס פארגליכן צו דער טשערנאוויצער קאנפערענץ, אידישע ליטעראטור איז נישט קונסט לשם קונסט. אידישע ליטעראטור איז געקומען לערנען. און ווען איר זאלט נעמען דאס עלטסטע אידישע בוך וואס איז דא אין בוך פארעם, דעם בבא בוך, דאס וואס דער סטאר האט נעכטן געפרואווט עפעס א משל אריינמישן וועגן דער באבע מעשה, איז דאס בבא בוך איז געווען א בעסט סעלער אין פערצעטן אין פופצעטן און זעכצעטן יארהונדערט,

און דער דאזיגע אידישער ניגון, וואס ציט זיך שוין פון דורות, און מיר האפן אז ס'וועט זיך ציען אויף דורות און דורות, דער דאזיגע אידישער ניגון איז אזוי אריינגעפלאכטן געווארן אין דעם אידישן לשון, אז מען קען אים ווייטער נישט ציען ארויסווארפנדיג דעם אידישן ניגון. און אין דעם מאנגער פרייז וואס איז לעצטנס געגעבן געווארן אין ישראל,

האט דער פארשטארבענער דאקטער מאקס וויינרייך עליו השלום געזאגט אז אידיש איז געבוירן געווארן אין בית מדרש, און עס איז נישט קיין צופאל וואס דער נשיא פון ישראל ר' זלמן שזר איז איינער פון די הויפט פון דעם דאזיגן מאנגער פרייז פאר שאפונגען אויף אידיש. און איך וויל אויך פארענדיגן, כ'האב צוגעזאגט מקצר זיין און איך האב עס געטאן. איך האב פיר פונקטן, דריי. ווען קען און וועט אידיש האבן א קיום? א'. ווען די שול וועט זיך שטעלן פאר א ציל צו גיבן א פארטיפטע אידישע ערציאונג, און נישט קיין דערציאונג פון יוצא וועגן. ב'. ווען די חובבי אידיש אליין

ווי איר זעט ווי איר זעט בין איך דא פאראן אין א דועל קאפעסיטי אלס דער קא-פארזיצער מיט פריינד טענצער און אויך אלס איינער פון די פאנעליסטן און צוליב מאנגל אין צייט וועל איך טאקע גלייך צוטרעטן צו דעם וואס איך וויל אייך דא זאגן. איך בין מסכים מיט פריינד טענצער אז עס נויטיגט זיך. צו יעדער צייט, נישט נאר ביי א אידישער שפראך קאנפערענץ אדער א שפראך קאנפערענץ פאר אידיש, נאר ביי יעדער צייט צו זינגען א לויב געזאנג צו אידיש, און אויפצוווייזן אז אידיש איז נישט א שפראך וואס איז געבוירן געווארן אין די קליינע שטעטעלעך, אין פוילן, נאר אז אידיש איז א שפראך וואס ציט איר יניקה פון דורות און דורות פון אזש פון תנך, ווי פריינד גלאטשטיין האט עס נעכטן אוונט פרובירט אנווייזן. איך מיין אבער אז מיר דארפן אנערקענען אז אין ניינצן ניין און זעכציק ווען מיר קומען צו א שפראך קאנפערענץ מוזן מיר זען די לאגע ווי עס איז, און ווען מיר קומען צו ספעציעל צו א סעסיע וואס באהאנדלט דעם ענין פון אידיש לשון אין דער אידישער דערציאונג, אז מיר דארפן זיך פארטראכטן וועגן דערציאונג בכלל, וועגן אידישע דערציאונג בפרט, און איך נעם אן אז מיר ווייסן אלע, און איך וועל עס אייך נאר איבערגעבן אין ראשי פרקים, כדי מיר זאלן באשאפן א מין קאנווע וועגן וואס מיר ווילן רעדן, אז דער קריזיס אין דערציאונג אין דער אלגעמיינער וועלט איז זייער זייער אן ערנסטער, און דער קריזיס איז באשאפן געווארן צוליב דעם וואס עס איז פארגעקומען כמעט ווי מיטאמאל א מין עקספלאזיע, אן אויפרייס פון וויסן אויף דער וועלט. די פארשנעלערטע דער פארשנעלערטער טעמפא פון פראגרעס אין דער טעכנאלאגיע וואס איז פארגעקומען און קומט פאר אין אונזער צייט אויף אזא שנעלן גאנג, ווייטגייענדיקע ענדערונגען אין סאציאלן לעבן פון דער מענטשהייט, די וואקסנדיקע אנגעוויזנקייט פון איין פאלק אויפן צווייטן, אט די זאכן האבן אינגאנצן געענדערט דעם קוק אויף דערציאונג, ווייל מיטאמאל איז די דערציאונג צו וועלכן מיר זענען געווען צוגעוואוינט געווארן נישט רעלעוואנט. און צו דעם קריזיס הייסט עס צו די מאמענטן, די ענדערנדיקע מאמענטן וואס קומען לעצטנס פאר און וועלן מן הסתם מיט מער און מער אימפעט פארקומען אינעם אלגעמיינעם לעבן, איז אט צו די עלעמענטן קומען נאך צו געוויסע עלעמענטן וועלכע זענען וואס מען רופט אן אין ענגליש קאנסטענט, וועלכע זענען נישט ענדערנדיקע מאמענטן. מיר ווייסן למשל אז דער זמן אין וועלכן דאס קינד פארברענגט זיין צייט אין דער אידיש אין דער שול, אין דער אלגעמיינער שול, האט זיך כמעט ווי גארנישט געענדערט. א קינד גייט אריין אין שול ניין אזייגער אינדערפרי, קומט ארויס דריי אזייגער נאכמיטאג. אוניווערסיטעט לערנט א קינד, לאמיר זאגן, פינף געגנשטאנדן א יאר. און דאס האט זיך אינגאנצן נישט געענדערט און די שועהן זענען די זעלביקע. און צו דעם פארשטייט זיך האט זיך אויך נישט געענדערט דער רעלאטיווער פאטענץ, די די רעלאטיווע פאטענץ, מעגליכקייט און לערנפעאיגקייט פונעם קינד. די זאכן בלייבן וואס מיר רופן אן קאנסטענט. דאס קינד איז אונטערגעווארפן די זעלביגע לימיטאציעס פון אינדיווידועלע פעהיגקייטן, פון אינדיווידועלע אינטערעסן, נויטן און לערן גרייטקייט. און דא באשאפט זיך א מין סתירה, פון איין זייט זענען די ענדערנדיגע פאקטארן, צוטרייסלענדיגע פאקטארן, און פון אן אנדערער זייט איז דער סוזשעט, דאס קינד, דער וואס דארף קריגן אט די נייע ערציאונג איז דאס זעלביגע קינד כמעט ווי דאס וואס איז געווען מיט יארן צוריק, און דאס באשאפט די קריזיס אין דער אלגעמיינער ערציאונג, און די אלגעמיינע ערציאונג. זעט איין די נויטווענדיגקייט פאר אן ענדערונג אין דער סטרוקטור, אין דעם קוריקולום, אין די פעדאגאגיש-דידאקטישע מיטלען און מעטאדן וואס מען האט באנוצט ביז אהער. זי זעט איין אז וואס איז נויטיג זענען פעריאדישע אנאליזן מצד מחנכים, פילאזאפן, פסיכאלאגן, סאציאלאגן, און סתם עסקנים אין דערציאונג כדי צו קענען באשטימען וועלכע לימודים ווייטער אנצוהאלטן, פארצוזעצן, וועלכע נויטיגן זיך אפשר אין א מין רעארגאניזאציע, וועלכע מען דארף עלימינירן. און וועלכע נייע לערנענדע ערפארונגען מען דארף אריינברענגען אין דעם פראגראם פון דער שול, און דער ציל פון דערציאונג און פון די דערציאונגס מענטשן דארף זיין צו מאכן די שול רעלעוואנט כדי זי זאל קענען דורכפירן איר שליחות פון

דערציאונג איז זיכער איז ווי זאגט מען על אחת כמה וכמה אידישע דערציאונג. און נישט אריין צו גיין אין צופיל פרטים, נישט נאר ווייל א מאנגל אין צייט, נאר ווייל איך זע אז די צו וועלכע איך רעד פארשטייען מיר טאקע אויף א וואונק, איז די לחכימא ברמיזא בלויז. צו געבן אפאר פאקטן וועגן די ענדערנדיגע לאגע אינעם אידישן לעבן, און פארשטייט זיך וועגן דעם קינד אליין, אט די ווייטגייענדיגע טעכנאלאגישע און סאציאלאגישע דערגרייכונגען און ענדערונגען וואס זענען פארגעקומען אינעם לעבן פון כלל, איז פארשטייט זיך אויך. מאסגעבנד און חל אויף אונז אידן און איז משפיע אויף אונזער לעבנס גאנג. און וויכטיגער ווי דאס איז די קאלאסאלע טראנספארמאציע וואס איז פארגעקומען אינעם אידישן לעבן במשך די לעצטע פופציג יאר, ווי למשל די אויפשטייג פונעם קאמוניזם און די ירידה פון אידיש לעבן אין רוסלאנד. די היטלער עפאכע, דער חורבן אין מזרח אייראפע, דאס פארשניטן ווערן פון א דריטל פון אונזער פאלק, אויפקום פון מדינת ישראל, די אתחלתא דגאולה, די דיסלאקאציע פון אידישן לעבן און קולטור פון פארשידענע טיילן פון דער וועלט, און די הויפט קאנצענטראציע פון אידישן לעבן און קולטור אין צוויי געאגראפישע צענטערן, אמעריקע און ישראל. און אט די ענדערונגען וואס איך האב יעצט דערמאנט זענען נאך אלץ נישט אזוי, אנטשולדיגט, די ענדערונגען וואס איך האב דערמאנט זענען נאך נישט אזוי ערנסט ווי עס איז די ענדערונג וואס איז פארגעקומען און קומט פאר טאג טעגליך אין דעם אמעריקאנער אידישן ישוב וואס באשטייט פון דעם גרעסטן טייל פון אונזער פאלק. און די ענדערונגען זענען ווידעראמאל קאלאסאלע ענדערונגען, ענדערונגען אין פאך, אין עקאנאמישן סטאטוס, אין דער צאל קינדער צו א משפחה, אין דער ראל פון דער פרוי

לעבן א סובורבען לעבן. פארשטייט ווען אידיש איז געשאפן געווארן איז סובורבען נאך נישט געשאפן געווארן. פונעם מיטלן אדער העכער פון מיטלן קלאס. כאטש איך וואלט געזאגט אז אידישע שטעטלעך זענען אמאל געווען סאבורבס פון די גרויסע שטעט, אבער פארשטעט, פיין. כ'ווייס, מיין געפיל פון א פארשטאט איז געווען אז ס'איז נישט א סאבורב, אבער פונדעסטוועגן. אלרייט. מיר זענען דא נישט געקומען פארשן שפראכן, מיר קומען בלויז רעדן דערוועגן. העכער אדער פון מיטלן קלאס אדער העכער פון מיטלן קלאס, אוניווערזיטעטס דערצויגענע און פלוראליסטיש אין זייער אריענטאציע צום אידישן לעבן און צו אידישע ווערטן. דער קולטורעלער קלימאט פון דער אלגעמיינער געזעלשאפט דרינגט אריין אין יעדן אספעקט פון אידישן לעבן, אין אמעריקע און אין קאנאדע, און עס ווערט וואס א יאר שווערער פאר דעם אידן זיך צו ראנגלען, קעגנשטעלן אט די קולטור, די מנהגים, דעם לעבנס וועג פון אט דער געזעלשאפט וואס איז געבויט אויף צופאסן זיך צו איר, צופאסן זיך צו די אנגענומענע דעות, צו זיין קאנפארמיסטן, צו. זיין צוגעפאסט אין אידענטיטעט און אין געדאנק, א סטאנדארדיזאציע פון לעבנס מוסטערן, גלייכווערטיגקייט פון לעבנס צילן און אספיראציעס, און אן אפשוואכונג און א מין די-עמפעסיס פון קולטורעלע אונטערשיידן. און ווען מיר באטראכטן אט די לאגע אין אונזער אידישן לעבן, זעען מיר אז דא אויך איז פאראן א נויטווענדיגקייט ווען מיר רעדן וועגן אידישע דערציאונג, אין אן ענדערונג אין דער סטרוקטור אינעם קוריקולום אין די פעדאגאגיש-דידאקטישע מיטלען. ווייל אט די ברומו של עולם'דיגע ענדערונגען וואס זענען דער רעזולטאט פון דרויסנדיגן און אינעווייניגסטן געזעלשאפטליכן דרוק, פאדערן נייע פארמעסטן, נייע אריינבליקן און נייע לערן דערפארונגען פאר אונזערע אידישע קינדער. און ווען מיר זאמלן זיך צונויף דא ביי א נאציאנאלער קאנפערענץ פאר אידיש צו פארקלערן זיך וועגן דעם פראבלעם פון אידיש לשון אין דער אידישער דערציאונג, מוז מען צוטרעטן צום ענין אין ליכט פון אט די קאלאסאלע ענדערונגען וואס זענען פארגעקומען אין אידישן לעבן, פונקט ווי מען מוז עס טאן מיט אלע אנדערע לימודים, נישט נאר אידיש לשון. אין דער אידישער שול. און לאמיר דא מאכן צוויי באשטעטיגונגען, און לאמיר פרובירן זיך אינגאנצן נישט נארן, ווייל ס'איז פאר מיר פולשטענדיג קלאר, ווייל איך אליין האב זיך אמאל ליב צו נארן, אז מיר אלס א פאלק האבן אביסעלע אט די טענדענץ פון וועלן זיך אביסעלע נארן. נישט מיט קאנפערענצן און נישט מיט לויב געזאנגען צו אידיש וועט מען פארבעסערן די מערכה פון אידיש. נישט אין גאס און נישט אין דער שול. נישט מיט בלינדער ליבע, און דאס איז די צווייטע באשטעטיגונג, נישט מיט בלינדער ליבע, נישט מיט איינגעשפארטקייט, מיט עקשנות, מיט עם קשה עורף'דיגקייט וועלן מיר אליין קענען דערגרייכן די געהעריגע רעזולטאטן און דעם געווינטשטן ציל. אין אן ארטיקל וואס איז דערשינען ערשט לעצטנס אין Jewish Education, ארויסגעגעבן אין ענגליש פון דעם נאציאנאלן ראט פאר אידישע דערציאונג, שרייבט יודל מארק, אין ענגליש,

אין זיין עלטער, אין זיין פערזענליך, מיט זיין פערזענליכקייט, קען זיך ערלויבן נישט איבערצובייטן. מיר, די וועלכע האבן צו טון מיט אידישע דערציאונג, וואס זענען פאראינטערעסירט אין אידישע דערציאונג, מיר טארן זיך אזא לוקסוס קיינמאל נישט פארגינען. און מיר דארפן צוטרעטן צו דעם ענין וואלט איך געזאגט זייער זייער קלאר און אויף זייער א פראגמאטישן אופן, די אידישע שול דארף אלעם ערשטנס קומען צו דער אידישער קהילה, ווייל די אידישע קהילה וועט באשטעטיגן און באשטימען די הצלחה פון דער אידישער שול אין לימוד שפראך אידיש. די אידישע שול וועט מצליח זיין בלויז דאן ווען די קהילה וועט אפהיטן די חשיבות פון אידיש. חשיבות מיינט באנוצן זיך מיט דער שפראך כאטש טיילווייז ביי יעדער געלעגנהייט. חשיבות מיינט דערמוטיגן די אלע שעפערישע כוחות אויף דער אידישער שפראך, צי ס'איז אין דער ליטעראטור, צי ס'איז א אידישע צייטונג, צי ס'איז א דראמע גרופע, אידיש טעאטער און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער.

און אידיש שאפן איז א וויכטיקער באשטאנדטייל פון אידישן נאציאנאלן קולטור לעבן פון פאלק, און דעריבער טאר די קהילה זיך נישט צופרידן שטעלן ווי דער נביא האט געזאגט וועגן די רשעים קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם לאמיר פאראפראזירן דאס וואס דער נביא ירמיהו האט געזאגט, מען דארף זיין קרוב בפיהם אבער אויך קרוב בכליותיהם. ס'איז נישט קיין פראגע דא נישט נאר זיין נאענט מיטן מויל, נישט נאר געבן ליפ סערוויס, נישט נאר העלפן מאכן א גרויסע דעמאנסטראציע מיט דער נאציאנאלע קאנפערענץ פאר אידיש, נאר טאקע בלב ובנפש זיך אריינלייגן אין דער ארבעט פון זען אז אידיש זאל האבן קיום און אידיש זאל האבן המשך דורך דעם וואס מען וועט טאקע עפעס טון וועגן דעם ממשות'דיג. די אידישע שול מוז געפינען דעם וועג צו דער קהילה, קיין געגנשטאנד. און ספעציעל א שפראך געגנשטאנד, קען נישט געבויט ווערן, קען נישט געלערנט ווערן אין א וואקיום. בלויז ווען דאס קינד וועט פילן, דער תלמיד וועט פילן, דער דערוואקסענער בחור אדער מיידל וועט פירן, פילן, אז ווען זי לערנט אידיש, אז ערגעץ וואו האט עס אן אפקלאנג, ערגעץ וואו האט עס א נוץ, בלויז דעמאלט וועט דאס קינד אליין דערפילן די חשיבות פון אידיש, און די אידישע שול דארף אויף אן ערנסטן אופן באטראכטן ווי אזוי זי קען אריינדרינגען אין דער אידישער היים. ס'איז נישט נאר א פראגע פון נאסטאלגיע. ס'איז נישט נאר א פראגע פון קיטשען אידיש, ס'איז א אידיש איז א שפראך וואס מיר ווילן נישט בויען אויף קיטשען אידיש כדי מען זאל עפעס פון דעם ארויסקריגן א אידיש וואס זאל וואס זאל עפעס האבן א ווערט. די אידישע שול וועט מצליח זיין בלויז דאן ווען די היים וועט אפהיטן די חשיבות פון אידיש, די די אידישע שול דארף צוגרייטן א פארצווייגטן פראגראם פון אקטיוויטעטן, מיטן ציל צו דערמוטיגן אזעלכע עלטערן וואס קענען ניט קיין אידיש, זיך אויסצולערנען די שפראך, און אין פאל פון די וואס האבן עפעס אן אנונג, צו באנייען זייער אידיש קענטעניש, צו באקענען די עלטערן מיט דער אידישער ליטעראטור דורך קורסן, דורך דראמאטישע פארשטעלונגען, לייען קרייזן, אנדערע אקטיוויטעטן וואס זאלן דערוועקן דעם פארבארגענעם דרך ארץ פון די היגעבוירענע צו דער שפראך פון זייערע עלטערן, זייערע באביס און זייערע זיידעס, און דאס איז פאראן, אבער מען דארף עס ארויסקריגן פון זיי. און מיר וועלן עס נישט ארויסקריגן אגב דורך דורך ראסטער וואס איז דער נאמען זיין בוך די דזשויס אוו יידיש דערמוטיגן די עלטערן איינצוקויפן אידישע ביכער פאר קינדער און פאר דערוואקסענע. ייִדישע פּלאַטעס, ייִדישע לידער, אויסצוגן פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור, ייִדישן הומאָר. אַזוי ווי איר ווייסט אַז איך האָב אַ ביסעלע צו טאָן מיט ייִדישע פּלאַטעס קען איך אײַך זאָגן אַז עס איז דאָ אוצרות וועלכע איך בין פֿאַר איך בין זיכער אַז דער גרעסער צאָל פֿון ייִדן וואָס רעדן ייִדיש און וואָס פֿאַרשטייען ייִדיש און וואָס האָבן אַ צוגאַנג צו ייִדיש ווייסן אַפֿילו נישט אַז די זאַכן געפֿינען זיך אויפֿן אויפֿן מאַרק. די אידישע שול דארף מאכן אן ערנסטע רעוויזיע און אן ערנסטע אונטערזוכונג פון דעם לערן פראגראם, און פארשטייט זיך אז מיר רעדן דא בלויז וועגן אידיש. די אידישע שול מוז אנערקענען אז דער דורכשניט קינד וואס קומט אריין אין דער שול, אי קומט אריין אן דער מינדסטער ידיעה פון דער אידישער שפראך און אידיש לשון, און דאס קינד טרעט צו צו דער שפראך ווי צו א פרעמדע שפראך, פונקט ווי מען וואלט אים ערשט אנגעהויבן לערנען לאטיין, אדער ליידער העברעאיש, אדער אן אנדער פרעמדע שפראך. די שול מוז זיך באזארגן מיט די לעצטע הער און זע מאטעריאלן פון אלע מינים און טעכניק, באזירט אויף די לעצטע דערפארונגען, די לעצטע דערפינדונגען וועלכע זענען א רעזולטאט פון די כסדר'דיגע פארשונגען און עקספערימענטן אין דער פסיכאלאגיע לגבי אויסלערנען פרעמדע שפראכן. און אנערקענענדיג די נויטווענדיגקייט פון די אויבנדערמאנטע ענדערונגען, דארף די שול אבער זיין פארזיכטיג ניט צו פארוואנדלען די אידישע שול אין א שפראך פאבריק, אין א מין בערליץ סקול. דא איז דא א זעהר גרויסע געפאר. ווייל עס דערמאנט מיר אן די טרייפענע קצבים וועלכע שרייבן אין די גאזעטן, שרייבן זיי קאושער קאט, איר פארשטייט, מיר ווילן נישט מאכן קאושער קאט אידיש, מיר ווילן נישט פארמינדערן די שפראך אז ס'זאל ווערן בלויז א מין אויסלערנען זיך געוויסע ביטויים, געוויסע אויסדרוקן און אזוי ווייטער. פאר אידיש נויטיגט זיך א פראגראם וואס וועט דורך אידיש פארבינדן דאס קינד מיט טאג טעגליכע ערפארונגען,

ועל כולם, מוז די אידישע שול שטרעבן מיט דער הילף פון דער קהילה און מיט דער הילף פון דערהיים, אז דאס קינד זאל פארזעצן זיין אידיש לערנען, מיר רעדן דא וועגן אידיש און איך האב עס אלץ אין גענזן-פיסלעך, פשוט מיר זאלן פארשטיין אז דאס איז אפשר מאסגעבנד אויף אלץ וואס מיר לערנען אין דער אידישער שול, לערנען אין דער מיטלשול און אין דער הויכשול פארזעצן לערנען. מיט די בעסטע מעטאדן און די נייסטע טעכניק אליין וועט מען כמעט גארנישט דערגרעכן אויב דער תלמיד וועט אויפהערן לערנען די שפראך אין פריען עלטער. אין אונזער מאנאלינגוויסטישער, אויב איר קומט פון וויניפעג אדער טאראנטא, און דואאלינגוויסטישער געזעלשאפט, אויב איר קומט פון קוויבעק, וועט דאס קינד נאך א יאר אדער צוויי כמעט אינגאנצן כמעט אלצדינג פארגעסן, און אפשר וועט ביי אים פארבלייבן, האפנטליך וועט ביי אים פארבלייבן א מין נאסטאלגיש געפיל, א געפיל פון ליבע צו דער שפראך, אבער אן אן עמאציאנעלע ליבע צו דער שפראך אין די שפעטערדיגע יארן. נאר דורך די מיטל שול און די הויך שול וועט מען קענען פארזיכערן דעם ווייטערדיגן קיום פון אידיש לשון און פון אידיש שאפן. חברות און חברים, איך פיל אז אט די קאנפערענץ איז א גורל'דיגע, נישט נאר א היסטארישע, מיר זיינען עדות צו א ווידערדערוואכטן אינטערעס פאר אידיש לשון אין קרייזן סיי אין ישראל און סיי אין אמעריקע און קאנאדע, וואס ערשט נישט לאנג צוריק זיינען זיי, האבן זיי ארויסגעוויזן א נעגאטיוון צוגאנג, אפטמאל געווען שונאים פון אידיש, און האבן פרובירט אויף א צושטערערישן אופן זיך אנטקעגנשטעלן פארשריט פון דער אידישער שפראך. מיט איין און זעכציק יאר צוריק, און דאס איז שוין דערמאנט געווארן מסתם וועט עס דערמאנט ווערן נאך אפאר מאל, איז פארגעקומען א היסטארישע און איך גלויב אויך א גורל'דיגע קאנפערענץ אין טשערנאוויץ, וואס האט מיט איר אנגעצייכנטן פלאן פון אקטיוויטעטן געלייגט דעם פונדאמענט פאר א נייע אטמאספערע און די אנערקענונג פון אידיש אלס א נאציאנאלע שפראך פון אידישן פאלק.

צו מאנען און וועקן כדי צו פארזיכערן דעם ווייטערדיגן קיום פון אידיש. מיר שטייען איצט פאר א שעת הכושר. באמת. ואם לא עכשיו, אימתי. אויב נישט איצט, ווען? איז לאמיר זיך אונטערגארטלען און זיך נעמען צו דער ארבעט. א שיינעם דאנק. א שיינעם דאנק חבר ווילטשעסקי, ר'האט מיר נישט געגעבן קיין געלעגנהייט, ווי איר זעט בייטן מיר זיך מיט די היטלען, אמאל ווערט ער פארזיצער אמאל איך, ר'האט מיר נישט געגעבן קיין געלעגנהייט אים פארצושטעלן, חבר ווילטשעסקי איז פון די גאר דערפרעענדיגע פראדוקטן פון קאנאדע,

ווי איר זעט איז אונדזער צייט אזוי קורץ און איך וואלט געוואלט אייך בלויז פארלייענען די פאנעליסטן, די חברים וועלכע דארפן רעדן היינט, און איך האף ס'וועט נאך אפשר בלייבן אפאר מינוט אז אויך די מענטשן וועלכע זענען נישט פארשריבן דא זאלן קענען קומען צום ווארט.

געבן יעדן פון די פאנעליסטן א מעגליכקייט ארויסצוזאגן זיך, און איך האף אז אלע וועלן זיך רעכענען מיט דעם פאקט פון צייט. חבר גראסמאן.

איר האָט נאָר-וואָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרייט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיוו אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט